רבי אלעזר בן עזריה, וואס ער לערנט אפ פון דעם חרצנים ועד זג לומר צו זאגן שאינו חייב אז ער איז נישט חייב עד שיאכל ב' חרצנים וזג דווקא ווען ער עסט צוויי קערנדלעך און א שאל איז פרטא מנא ליה ווי האט ער א פרט? האט ער דאך נאר פרט וכלל און אויב איך האב פרט וכלל דארף איך דאך אלעס מרבה זיין. ענטפערט די גמרא, סבר לה כרב אלעזר, ער האלט טאקע ווי רב אלעזר, דדריש מיעט וריבה, וואס ער דרשנ'ט מיעוט וריבוי, און רב אלעזר האלט אויך ווי רב אלעזר בן עזריה, רב אלעזר וואס ער האט נאר מיעוט וריבוי און ער האט נישט נאכדעם נאך קיין מיעוט, ווייל ער האלט ווי רב אלעזר בן עזריה, ווייל ער דארף האבן דעם חרצנים ועד זג צו זאגן אז ער איז נישט חייב דווקא מ'עסט צוויי חרצנים און איין זג. ואיבעית אימא כרבנן, איך קען זאגן אז ר' אלעזר בן עזריה וועט האלטן ווי די רבנן, ווי אונזער משנה אז אויף עלים און לולבים איז מען נישט חייב, און ער טוט אויך לערנען פרט וכלל ופרט. איי דו פרעגסט מיר א קשיא ווי האט ער נאכדעם א פרט ער דארף דאך האבן דעם חרצנים ועד זג אויף דעם לימוד אז מ'איז נישט חייב דווקא צוויי חרצנים און איין זג נאר ער זאגט כ'מוז זאגן כ'לערן אפ ביידע זאכן דאי סלקא דעתך כדאמר רב אלעזר בן עזריה אויב איך וויל זאגן ווי רב אלעזר בן עזריה זאגט נאר ווי רב אלעזר בן עזריה'ס דין

אז איך זאל האבן א פרט נאכן כלל. פרעגט די גמרא, ואימא כוליה להכי דאתא, אפשר די חרצנים ועד זג, ווייל עס שטייט נאכן כלל איז א סימן, ס'גייט מיר נאר וועגן לערנען אלס א פרט, פון וואנעט ווייס איך דעם לימוד אז אינו חייב עד שיאכל ב' חרצנים וזג? זאגט די גמרא אם כן, אויב ס'זאל נאר זיין וועגן דעם פרט, לכתוב זאל מען דער פסוק שרייבן ווי די גירסא פון אורח מישור איז חרצנים וזגים, זאל מען שטיין ביידע לשון רבים, או חרצן וזג, אדער ביידע זאל שטיין א לשון יחיד. למאי הלכתא כתב רחמנא פארוואס האט די תורה געשריבן מחרצנים ועד זג, חרצנים א לשון רבים און זג א לשון יחיד, שמע מינה איז פון דעם אויך א ראיה אז איינמאל למידרש ביה כלל ופרט ווען איך זעה דאס איז געשריבן נאכן כלל ואיכא נמי למידרש ביה עד שיאכל שני חרצנים וזג ווען איך זעה די תורה האט געשריבן חרצנים א לשון רבים און זג אין א לשון יחיד.
תוספות, מיר האבן נעכטן געלערנט א מחלוקת פון רב אלעזר מיט די רבנן, רב אלעזר דרש'נט שטענדיג די תורה בריבוי מיעוט וריבוי, און די רבנן טוהן עס דרש'נען כלל ופרט וכלל, די זעלבע מחלוקת איז אויכעט פארהאנען ביי ריבוי און מיעוט, איין מאמענט, די זעלבע מחלוקת איז ביי ריבוי און מיעוט, ביי כלל ופרט, די רבנן דרש'ענען עס בכלל ופרט, און רב לעזער דרש'נט עס ריבוי ומיעוט, און די זעלבע מחלוקת איז אז ס'איז פריער דא א פרט און נאכדעם א כלל, לויט די רבנן איז עס א פרט און א כלל, און לויט רב לעזער'ן איז עס א מיעוט און א ריבוי, וואס איז די חילוק צו אזוי צו אזוי, איז דא דא די רשי אין סוכה דף נ עמוד ב זאגט דער רשי אזוי, אז דאס איז דאך פון די מידות שהתורה נדרשת בהן, זאגט דער רשי, איך וועל איבערזאגן ווארט ביי ווארט וואס רשי זאגט, אנדערע דרש'ענען די תורה, זיי זענען געווען מקובל צו דרש'ענען די תורה בכלל ופרט, און אנדערע זענען געווען מקובל אלעס ריבוי ומיעוט, וואס איז דער חילוק צו איך דרש'ן עס ריבוי ומיעוט צו כלל ופרט, זאגט ער אזוי, די סברא פון דעם וואס איז דער חילוק, דער וועלכער דרש'נט בכלל ופרט, איז אזוי, דער פרט וואס קומט נאך דעם כלל, ער טוט מפרש זיין דעם כלל, ער טוט זאגן וואס מען מיינט מיט דעם כלל, דעריבער איז דא א כלל וואס מיר ווייסן שטענדיג כלל ופרט, אין בכלל מה שבפרט, אפילו אזעלכע זאכן וואס זענען גלייך צום פרט קען איך נישט אפלערנען, ווייל דער פרט טוט דאך מפרש זיין דעם כלל, און דער פרט זאגט נאר דעם פרט, מער נישט. נאכדעם אז איך האב נאך א כלל, דאס הייסט איך האב כלל ופרט וכלל, פריער האב נאר געהאט דעם כלל ופרט, האב איך דאך געזאגט נאר דעם פרט, אפילו די זאכן וואס איז גלייך צום פרט האב איך נישט מרבה געווען, אז איך האב נאך דעם א כלל נאכן פרט גייט עס מיר מוסיף זיין, טא וואס גייט עס מיר מוסיף זיין, איז בין איך נאר מוסיף די זאכן וואס זענען גלייך צום פרט, דעריבער איז דא א כלל אז כלל און פרט און כלל טו איך אפלערנען אלע זאכן וואס זענען גלייך צו דעם פרט, דאס איז אויב מען דרשנ'ט די תורה מיט ריבוי מיט כלל און פרט און כלל, דער ווידער וואס טוט דרשנען ריבוי און מיעוט איז דער מיעוט וואס קומט נאך דעם ריבוי און נישט די טייטש אז דאס גייט מען מפרש זיין דאס וואס איז פריער געשטאנען, ווייל נאר וואס דען ווייל דער ערשטער ריבוי האט מיר אלעס מרבה געווען, קומט צו גיין דער מיעוט און ער זאגט נאר אלע זאכן וואס זענען גלייך צום מיעוט ריבוי ומיעוט, לערן איך אפ אזוי פיל זאכן וואס איך לערן אפ פון כלל ופרט וכלל, וואס האבן מיר געזאגט כלל ופרט וכלל טו איך אפלערנען אלע זאכן וואס זענען גלייך צום פרט, איז די זעלבע זאך ריבוי ומיעוט, אז דער מיעוט גייט דאך מיר נישט מפורש זיין, נאר דער מיעוט גייט מיר נאר באגרעניצן, כאטש כ'האב דאך פריער געזאגט בלשון ריבוי, אבער נישט אלעס, נאר די זאכן וואס איז גלייך צו דעם מיעוט, ממילא ווייס איך דאך שוין אלע זאכן וואס זענען גלייך צו דעם מיעוט, אז איך האב נאכדעם נאכאמאל א ריבוי, גיי איך שוין מרבה זיין אלדינג אפילו אזעלכע זאכן וואס זענען נישט גלייך צו דעם ריבוי, צו דעם מיעוט, דעריבער זאגן מיר א ריבוי מיעוט וריבוי איז מען אלעס מרבה, איי איך האב דאך איין איין מיעוט, גייט מיר דער מיעוט ממעט זיין איין זאך, די איין זאך די קלענסטע זאך, דא האט די גמרא, דערהערט זיך עס גוט, די גמרא זאגט דא אזוי, שטייט אין פסוק ועשית מנורת, איז א כלל אז די מנורה קען איך מאכן פון יעדן זאך, זהב טהור איז א פרט אז איך קען עס נאר מאכן פון גאלד, נאכהער שטייט תיעשה המנורה איז עס אויכעט א כלל איז אזוי ווען איך זאל נאר אויב איך לערן כלל און פרט און כלל ווען איך האב נאר דעם כלל און פרט וואלט איך נאר געזאגט נאר פון זהב ווייל מיר זאגן דאך דער פרט גייט דאך מפורש זיין דעם כלל אז איך האב נאכדעם א כלל גיי איך זאגן אלע זאכן וואס זענען גלייך צום פרט, אז א מנורה איז גוט פון מתכות, ווי וועט אבער זיין א מנורה פון האלץ איז נישט גוט? דאס איז אויב איך לערן כלל ופרט וכלל, ווי וועט אבער זיין דער וועלכער לערנט ריבוי מיעוט וריבוי, ווען איך האב נאר ועשית מנורת האב איך נאר א ריבוי, און איך האב שפעטער זהב, מיינט מען נישט דווקא זהב, נאר מען מיינט אלע זאכן וואס זענען גלייך צו זהב, וואלט איך געוויסט פון ריבוי און מיעוט מתכת, אלע מתכות זענען גוט, אז שפעטער ערשט ווערט מיר דערמאנט נאך א ריבוי תיעשה המנורה, בין איך שוין אלעס מרבה, אפילו ס'איז נישט קיין מתכת, איז א מנורה פון האלץ איז אויך גוט, איי איך האב דאך דא א מיעוט, דער מיעוט גייט מיר ממעט זיין של חרס. איז דיע מחלוקת איז פארהאנען נישט בלויז ווי מיר האבן דא פריער געלערנט, נאר די מחלוקת צו איך דרשן די תורה בריבוי מיעוט וריבוי, צו כלל ופרט וכלל, דיע מחלוקת איז אומעדום, רב אלעזר דרשנט אומעדום די תורה בריבוי מיעוט וריבוי. ס'איז דא נאך א זאך וואס מיר האבן געלערנט פריער אין גמרא, אזוי ווי מיר זאגן כלל ופרט וכלל, טו איך מרבה זיין אלעס וואס איז גלייך צום פרט, איז די זעלבע זאך ווען איך האב פריער א פרט און נאכדעם א כלל און נאכדעם א פרט, דעמאלט טו איך עס אויך מרבה זיין אז ס'זאל האבן דעם זעלבן דין ווי כלל ופרט וכלל. ס'איז נישט קיין חילוק צי איך האב צוויי כללים מיט איין פרט, צי איך האב צוויי פרטים מיט איין כלל, שטענדיג איז כעין הפרט עמוד ב' זאגט די גמרא עס איז דא א חילוק, עס איז דא א חילוק. נאר בדרך כלל בין איך אלעס מרבה וואס איז כעין הפרט, די גמרא וועט ווייטער זאגן אז ס'איז דא א חילוק. פרעגט די גמרא א קשיא, ורב אלעזר דדריש מיעוט וריבוי, רב אלעזר דרשנ'ט מיעוט און ריבוי, אדער ער דרשנ'ט ריבוי און מיעוט וריבוי, אדער ער דרשנ'ט מיעוט וריבוי, אדער ער דרשנ'ט ריבוי און מיעוט, דעם ענין פון כלל ופרט וכלל, טרעף איך נישט. שטעלט זיך יעצט א שאלה, מיר טרעפן אסאך מאל ווי מיר די חכמים טוען אפלערנען א דין מיט כלל ופרט וכלל, זאגן זיי אז עס דארף זיין גלייך כעין הפרט, און רב אלעזר קריגט דארט נישט. פארוואס זאל דארט רב אלעזר נישט קריגן? אויב רב אלעזר דרשנ'ט כלל ופרט וכלל אז דאס איז ריבוי מיעוט וריבוי, דארף דאך רב אלעזר מרבה זיין מער זאכן, מיר זאגן דאך אז ריבוי מיעוט וריבוי איז מען דאך מרבה אפילו די זאכן זענען נישט גלייך צום פרט, פארוואס קריגט דארטן נישט רב אלעזר? נעמט די גמרא יעצט דא אן אז די זאך איז אזוי, טאקע קיין כלל ופרט וכלל האלט נישט רב אלעזר, איז נישט מקובל פון זיין רבי'ן. נאר וואס דען איז דאס א ריבוי מיעוט וריבוי? קיין כלל ופרט האט ער אויך נישט, ס'איז ריבוי ומיעוט, קיין פרט און כלל האט ער אויך נישט, ס'איז מיעוט וריבוי. נא, מיר האבן דאך געזאגט ס'איז דא נאך א זאך, פרט און כלל און פרט. איז אזוי, אויב ר' אלעזר קען מאכן אז דער ערשטער כלל זאל נישט זיין קיין כלל, וועט מען דאס בלייבן וועלכעס? פרט וכלל ופרט, דעמאלט טוט ער אפלערנען כעין הפרט, טאקע דארט ווי ער קען נישט אוועקווארפן דעם ערשטן כלל, בלייבט עס דאך איבער כלל ופרט וכלל, און כלל ופרט וכלל טוט ער דאך נישט וויסן, וועט ער עס טאקע לערנען אלס ריבוי מיעוט וריבוי, נאר וואס דען, דא ווי ער קען אוועקנעמען דעם ערשטן כלל, וועט עס בלייבן פרט וכלל ופרט, דאס איז ער יא מקבל. פרעג מיך מוז דאך אזוי זאגן ווייל אז נישט דארף דאך אויסקומען די אלע ערטער וואס די רבנן קריגן זיך און די רבנן לערנען אפ א זאך פון כלל ופרט וכלל כעין הפרט דארף ער דאך מרבה זיין מערער דאס פרעגט דא די גמרא ור' אלעזר דדריש מיעוט וריבוי און מיט דעם מוז איך דאך זאגן אז ער האלט פרט און כלל און פרט אויכעט ווייל אויב נישט דארף דאך אויסקומען דא ווי די רבנן לערנען כלל און פרט און כלל זאל ער עס לערנען ריבוי מיעוט וריבוי מערער מרבה זיין און איך בין דאך נישט מער מרבה מוז איך דאך זאגן ווייל ער לערנט פרט און כלל און פרט מנא ליה ווי זעהן מיר דאס? אמר רב אבהו האט רב אבהו געזאגט נפקא ליה ער לערנט עס אפ מהאי קרא פון דעם פסוק אין דער תורה שטייט א פרשה פון שבועת השומרים, ווען איינער גיט עפעס צו באהאלטן דעם שומר, די דינים ווען דער שומר זאל שווערן, שטייט אין פסוק אזוי כ'האב דערמאנט, וכי יתן איש אל רעהו חמור או שור, או שה, פרט. רב לעזער האלט אז דער וכי יתן איז נישט איז נישט קיין כלל, ווייל כי יתן די חכמים האלטן ס'איז א כלל, רב לעזער האלט אז דער כי יתן האט ער גארנישט נישט געזאגט, דער כי יתן גייט ארויף אויף חמור און שור ושה וואס דאס איז א פרט. וכל פון לשון פון תוספות און כ'האב געזען די זעלבע זאך אין מאירי שטייט וכל איז כלל די וכל איז א כלל אזוי זעהט אויס אין תוספות און בהמה לשמור חזר ופרט איך זאג איך האב געזען דער מאירי ברענגט אראפ די גירסא פון גמרא ברענגט ער אראפ וכל איז א כלל און בהמה לשמור איז א פרט און אין תוספות האט ער אויך אזוי דא. תוספות זאגט אויך אזוי. און די גרסה פון תוספות ווייזט אויס אזוי וכל איז א כלל, און בהמה לשמור איז חזר ופרט. וואס זשע האב איך דא א פרט און א כלל און א פרט. לערנט רב אלעזר בלייבט דאס פרט וכלל ופרט. אי אתה דן, קאנסט דו נישט משפט'ן אלא כעין הפרט. וואס לערן איך כעין הפרט? אזוי ווי דער פרט זאגט דבר המטלטל וגופו ממון, חמור צו שור צו שה איז דאך זאכן וואס איז מטלטל, און אויך די גוף פון דער זאך איז געלט, בין איך ממעט פון דעם קרקעות. פארוואס בין איך ממעט קרקעות? ווייל קרקעות איז נישט מטלטל, און אויך בין איך ממעט שטרות, ווייל שטרות איז דאך נישט גופן ממון, און עבדים בין איך ממעט, כאטש עבדים איז דאך מטלטלין, און ס'איז דאך אויך גופן ממון, נאר מיר האבן א כלל אז עבדים זענען שטענדיג געווארן צוגעגליכן צו קרקעות. רבא אמר, רבא זאגט, נפקא ליה מהאי קרא, רבא זאגט, דא טרעפט מען אין דעם פסוק פרט וכלל ופרט, שטייט ואם מן, ווי איז ס'לשון פון פסוק, ואם מן הצאן קרבנו מן הכשבים או מן העיזים, זאג איך אזוי, ואם מן, פרט. מן איז די טייטש פון נישט אלעס, ווערט דאס אנגערופן א פרט. הצאן, דאס איז כלל. כבשים ועיזים, חזר ופרט. כלל, פרט וכלל ופרט, אי אתה דן אלא כעין הפרט. וואס פאסט זיך דא צו זאגן אי אתה דן אלא כעין הפרט? איז זאגט תוספות אזוי, ווייל ווען מיר האבן געזאגט הצאן כבשים ועיזים חזר ופרט, דאס איז א פרט, דאס קומט מען נאר זאגן אז כבשים ועיזים סתם איז ווען ס'איז אלט א יאר. דעמאלט סתם כבשים ועיזים איז תוך שנתו. און אויכעט ווען איך האב האב איך דעם כלל צו זאגן לאו דווקא די ערשטע יאר נאר ס'איז אלט צוויי יאר אויכעט. נאך א זאך איז פארהאנען שור הבר. און אויכעט בעל מום הייסט עס, א בעל מום, א בעל מום ליגט אויך אין כלל אין פרסה וויזע, און יעצט דא טוה איך מרבה זיין מיט דער פרט גייט מען ממעט זיין ווען ס'איז אלט שתי שנה, ווייל סתם כבש איז בן שנה, סתם עז איז בן שנתה, און פון כעין הפרט טוה איך מרבה זיין בן שני שנים אויכעט, און וואס בין איך ממעט? און ממעט בין איך ממעט א בעל מום, אזוי לערנט תוספות, ווען איך זאל נאר האבן דעם כלל וואלט איך געזאגט צוויי יאר אלט איז גוט, און א בעל מום אויכעט, אז איך האב דא א פרט וכלל ופרט, איז אזוי, אלעס מרבה זיין בין איך נישט, נאר כעין הפרט, אז אפילו עס איז אלט צוויי יאר איז עס אויך גוט, אבער עס דארף זיין תמים, א בעל מום דאס בין איך ממעט.

ולילף מן הדין קרא איך קען דאך אפלערנען פון א פריערדיגן פסוק מן הצאן מן איז א פרט הבהמה כלל בקר וצאן חזר ופרט פרט וכלל ופרט אי אתה דן אלא כעין הפרט, וועל איך נאר אפלערנען כעין הפרט, וואס וועט מיר אויפטון דער פרט כעין הפרט, איך ממעט זיין א חיה פון קרבן, איי וואס וועט מיר אויפטון דער כלל, ווען מיר האבן פרט וכלל ופרט איז דאך אביסל מרבה און אביסל בין איך ממעט, כ'בין ממעט, בין איך ממעט חיה, וואס בין איך מרבה ס'איז גלייך צו דעם כלל, זאגט תוספות איך וועל מרבה זיין שור הבר, כאטש ער איז געוואוינט צווישן די חיות, איך וואלט געוואלט מיינען אז ס'זאל האבן דעם דין פון חיה, נאר ווייל עס איז גלייך צום פרט, ווייל ס'איז דאך אויכעט א בהמה, איז כשר צום קרבן. אזוי האט רב יהודה געפרעגט רבא. אמר ליה, האט אים רבא גענטפערט, מן האי ליכא למשמע מינה, פון דעם פסוק קען איך נישט ממעט זיין, וואס זאל איך דא גיין זאגן? אז דעם מיעוט גייט מען ממעט זיין, דעם מן גייט מען זאגן? מינה די טייטש פון, זאל איך זאגן מען מיינט נאר בהמות, נישט קיין חיות? דאס קען איך נישט זאגן, דאי מהתם מכח דעם דין א מין, הוה אמינא וואלט איך געזאגט הבהמה ווייל עס שטייט דאס ווארט הבהמה, חיה בכלל בהמה, שטענדיג ווייסן מיר אז חיה בכלל בהמה, די תורה זאגט זאת הבהמה אשר תאכלו, און די תורה איז מפרש חיות. ממילא אז איך איז אויב איך וויל זאגן א מיעוט מן איז א מיעוט דארף עס זיין א מיעוט אי פון בהמה אי פון חיה ווייל אין ווארט בהמה ליגט ביידע אמר ליה האט ער אים געזאגט חיה בכלל בהמה זאגסטו הא כתיב בקר וצאן דער שפעטערדיגער פרט איז דאך בקר וצאן און אויב דער שפעטערדיגער פרט איז בקר וצאן נאר בהמה, איז מען דאס מגלה אויף דעם ערשטן פרט אז ס'איז נאר אויך בהמה, והוה ליה פרט וכלל ופרט ואי אתה דן אלא כעין הפרט. איז דא האב איך עס, האט ער געפרעגט איז דאס א קשיא, און אויף דעם איז נישט פארהאנען קיין תירוץ. תוספות, ורב אלעזר דדריש ריבוי ומיעוט, פרט וכלל ופרט מנא ליה, ואם תאמר ס'איז נישט קיין קשיא פשט אויף די גמרא, פרעגט תוספות ודילמא לית ליה האי מדה בשום מקום, רב אלעזר האלט נישט אז ס'איז דא אזא מדה פון פרט וכלל ופרט, כי היכי דרבנן לא דרשי מיעוט וריבוי, אזוי ווי די רבנן דרש'ן נישט קיין מיעוט און ריבוי, נאר פרט און כלל, איז די זעלבע זאך רב אלעזר דרש'נט נישט קיין פרט און כלל. ויש לומר, ענטפערט תוספות, דאם כן, אויב איך זאל זאגן אז רב אלעזר דרש'נט אומעדום נאר ריבוי ומיעוט, און פרט וכלל ופרט דרש'נט ער ניט, היה לו לחלוק, הוה לו לחלוק האט ער געדארפט קריגן, בכל מקום שאנו דורשין בכלל ופרט וכלל, אומעדום ווי איך טוה אפלערנען א זאך פון כלל ופרט וכלל, ומרבין איך בין מרבה מהאי ריבוי כעין הפרט, כגון קרא אזוי ווי דער פסוק דכי יתן דבסמוך דרבנן דרשו ליה די רבנן דרש'נען עס בכלל ופרט וכלל בהזהב בבא מציעא, וואס טוהן זיי אפלערנען דעמאלט? לרבות גייט מען מרבה זיין כעין הפרט, דבר שמטלטל וגופו ממון, סדארף זיין די ביידע זאכן, און עס זאל זיין מחייב די שבועת השומרים אדער דבר המטלטל אדער גופו ממון, ולהוציא, כ'גיי ממעט זיין, שטרות וקרקעות ועבדים, אויף זיי גייט נישט אן די שבועת השומרים, ולא מצינו שרב אלעזר חולק על מדות הללו. איך טרעף נישט אז רבי אלעזר זאל קריגן אויף די רבנן, לרבות יותר ער זאל מער מרבה זיין, מריבוי ומיעוט ווייל ער לערנט ריבוי ומיעוט, אלא גם הוא מודה, רבי אלעזר איז אויך מודה, שאין נשבעין על הקרקעות והשטרות ועבדים, ומשום הכי פשיטא ליה לגמרא, דעריבער איז א זיכערע זאך צו די גמרא, כי במקום שאנו דורשים כלל ופרט וכלל, דא ווען מיר טוען דרש'נען כלל ופרט וכלל, ידרוש וועט ער דרש'נען, רבי אלעזר, פרט וכלל ופרט, ווען איז דאס? טאקע קיין כלל ופרט וכלל קען ער נישט דרש'נען, רבי אלעזר, ווייל ער זאגט דאך יעדער כלל ופרט וכלל איז א ריבוי, מיעוט וריבוי, נאר דארף מען זאגן אז די ערטער וואו די רבנן זאגן ס'איז כלל ופרט וכלל, און מען טרעפט ער קריגט נישט דארטן, ווייל ער דרש'נט עס פרט וכלל ופרט, אם יוכל להפיל כלל הראשון, ווען איז דאס גערעדט געווארן אז ער קען אוועקנעמען דעם ערשטן כלל, ס'זאל בלייבן פרט וכלל ופרט, ואם אינו יכול, און אויב ער קען דאס נישט אוועקנעמען, בלייבט דאך איז וואס? כלל ופרט וכלל, און רבי אלעזר האט דאך נישט מקובל כלל ופרט וכלל, אז דרשו בריבוי ומיעוט וריבוי, שכך קיבל המידות, אזוי האט ער מקבל געווען נישט צו דרש'ענען קיין כלל ופרט וכלל, נאר ריבוי ומיעוט וריבוי, וכשדורש פרט וכלל ופרט, מרבה וועט ער דעמאלט מרבה זיין, כעין הפרט, כמו רבנן בכלל ופרט וכלל, זינט דאך די רבנן מרבה כעין הפרט, איז די זעלבע זאך לויט אים נאך אויכעט, כדמשמע דרשא דהאי קרא דאייתינן בסמוך, אזוי איז צוגעשטעלט אין דער זייט דער דער הגהות מהר"ב רנשבורג, אך קצת יש חילוק בינייהו לרבנן, כדמפרש בסמוך, די גמרא זאגט ווייטער אז עס כאפט א חילוק צי דאס איז כלל ופרט וכלל, צי דאס איז פרט וכלל ופרט. אויב מיר לערנען ביי כלל ופרט וכלל, אז דער עיקר איז דער לעצטער כלל, איז דאך דאס אביסל ענליך צו פרט וכלל, בין איך מרבה, אפילו די זאכן זענען נישט גלייך צום פרט נאר מיט איין זאך, אבער פרט וכלל ופרט, ווען מיר זאגן אז דער עיקר איז דער לעצטער,

דאס פונקט פארקערט איז פון כלל ופרט וכלל איז ענליך צו כלל ופרט בין איך נאר מרבה אויב ס'איז גלייך מיט צוויי זאכן און ביי פרט וכלל ופרט אז איך זאג דער ערשטער פרט איז עיקר איז דאך עס ענליך צו פרט וכלל בין איך מרבה אפילו ס'איז נאר גלייך מיט איין זאך. ברוך השם, מסכת נזיר, דף ל"ה, עמוד ב', די דריטע שורה פון אנפאנג עמוד. פרעגט די גמרא, ומנלן דהכי הוא, דאס גייט ארויף אויף די רבנן, מיר האבן פריער געזאגט אז ביי כלל ופרט וכלל איז מען מרבה כעין הפרט, ווי טרעפט מען דאס אזא איין זאך? דתניא, מיר האבן געלערנט, ס'שטייט ווען איינער האט פירות דמעשר שני און ס'איז ווייט די וועג פון ירושלים זיי ארויפטראגן ירושלים לייזט עס, טוט ער עס איבערבייטן אויף געלט, וואס זאל ער טון מיט די געלט? שטייט אין פסוק ונתתה הכסף, זאלסט געבן די געלט, בכל אשר תאווה נפשך, אלעס וואס דו ווילסט קענסטו קויפן, דאס איז כלל, דאס איז א כלל, בבקר, קויפן רינדער, צאן, שאף, יין, וויין, ובשכר, פרט, ער זאגט דיע פרטים. ובכל אשר תשאלך נפשך, אלעס וואס דו פארלאנגסט, חזר וכלל איז דא נאך א כלל, כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט, טו איך נאר אפלערנען כעין יענע פרט, מה הפרט מפורש פרי מפרי, די זאכן בקר און צאן איז פרי מפרי, יין ושכר איז אויך פרי מפרי מ'פארזייט דיע קערנדל וואקסט ארויס א צווייטע. וגידולי קרקע און דאס זאכן גידולי קרקע ווייל די פרי מפרי זאגט מען גייט ארויף אויף בעלי חיים ווי בקר און צאן ס'איז פרי מפרי איינע געבורט וואנעט טוהן זיך ערנערן טוהן זיך ערנערן פון דער ערד. ער זאגט מיר יעצט ווי אזוי איך טייטש עס אפ יעצט אף כל פרי מפרי וגידולי קרקע, עס מוז נישט זיין בלויז בקר וצאן, עס מוז זיין פרי מפרי וגידולי קרקע, עס איז דא דארטן די גמרא איז אין עירובין, דארטן איז דא א מחלוקת אין דער גמרא צו מען קען קויפן פאר די געלט פון מעשר שני עופות. עופות. פיש. נאר ביי עופות איז דא א מחלוקת און וועגן פיש איז אזוי דער וועלכער טוט עס לערנען בכלל בריבוי מיעוט וריבוי קען מען קויפן אלעס קען מען קויפן אחוץ איין זאך כ'האב דאך נאך א מיעוט בין איך ממעט מים און מלח. מער נישט, נאר די דער וואס ער דרשנ'ט ריבוי מיעוט וריבוי. דער ווידער וועלכער דרשנ'ט כלל ופרט וכלל, איז אויך דא א מחלוקת. וואס איז די מחלוקת? איין מאן דאמר זאגט אז עופות קען מען קויפן, ווען איך דרשן כלל ופרט וכלל, און איינער זאגט ווען עס איז פרי מפרי און גידולי קרקע, און איינער זאגט איך קען נישט קויפן, קיין עופות. פארוואס קען איך נישט קויפן קיין עופות? דגים קען מען לויט קיינעם נישט קויפן ווען איך זאג כלל ופרט וכלל, ווייל די עופות זענען נישט געווארן באשאפן פון דער ערד, זענען געווארן באשאפן פון רקק. זאגט די גמרא אין וואס איז תולה זייער מחלוקת, זייער מחלוקת איז תולה, צי דער ערשטער כלל איז דער עיקר, ביי כלל ופרט וכלל, צי דער ערשטער כלל איז דער עיקר, צי דער לעצטער כלל איז דער עיקר. אויב איך זאג דער ערשטער כלל איז דער עיקר איז דאך דאס גלייך ווי כלל ופרט, ממילא מוז עס זיין מער גלייך צום פרט, דעריבער בין איך ממעט עופות, אבער אויב איך זאג דער עיקר איז דער לעצטער כלל איז דאך דאס ענליך צום פרט וכלל, ריכטיג עס דארף זיין כעין הפרט, אבער עס מוז נישט זיין פונקטליך כעין הפרט, דגים איז ער טאקע ממעט, אבער עופות איז ער נישט ממעט. יעצט פרעגט די גמרא אזא מין שאלה, מכדי, די שאלות וואס די גמרא גייט דא פרעגן ס'איז נישט קיין קשיות, די גמרא זאגט עס בלשון שאלה ותשובה מפרש זיין די זאך, די ערשטע שאלה פרעגט די גמרא, מכדי כלל ופרט וכלל כעין פרטא דיינינן, אומעדום ווען איך האב כלל ופרט וכלל, טו איך, זאג איך דאך כעין הפרט. כללא בתרא מאי אהני, זאל מיין אויך שטיין א כלל ופרט, דעם תירוץ ווייסן מיר דאך, מיר האבן דאך שוין גערעדט פון דעם, וואס איז דער דין ביי כלל ופרט, אין בכלל אלא מה שבפרט, דאס זאגט די גמרא, אהני, דעריבער דארף איך האבן דעם לעצטן כלל, לאוסופי איך זאל מוסיף זיין כל דדמי ליה, ווייל איך זאל נאר האבן דעם כלל און פרט, וואלט איך דאך געזאגט אין בכלל, אלא מה שבפרט, קומט מען צו נאך דעם פרט א כלל, מוסיף זיין אלעס וואס איז גלייך צום פרט. ותו, נאך א זאך וועלן מיר ערקלערן, פרט וכלל ופרט. כעין הפרט דיינינן, אזוי האט מען דאך פריער געזאגט, ווען איך האב א פרט און נאכדעם א כלל און נאכדעם א פרט, האט עס דעם טו איך אפלערנען דאס וואס איז גלייך צום פרט, פרטא בתראה מאי אהני, זאל מיר נאר שטיין א פרט און א כלל. איז דער תירוץ, אי לאו פרטא בתראה, וואלט איך נאר געהאט א פרט און נאכדעם א כלל. הוה אמינא וואלט איך געזאגט, נעשה כלל מוסיף על הפרט. און וואס וואלט דעמאלט געווען ווען דער כלל איז מוסיף אויפן פרט? וואלט איך אלעס מרבה געווען. דעריבער קומט מען שפעטער נאך דעם כלל א פרט, אזוי האט עס שוין דעם זעלבן דין ווי כלל ופרט און כלל בערך, ס'איז דאך נישט גלייך ווי די גמרא זאגט. פרעגט יעצט די גמרא די דריטע שאלה, מכדי, לאמיר זען, תרין כללי ופרטא, ווען איך האב צוויי כללים און אינמיטן א פרט, דאס הייסט כלל ופרט און כלל, אדער איך האב תרין פרטי וכללא, איך האב פרט און כלל און פרט. איז שטענדיג דער דין כעין פרטא דיינינן, איז סיי דא סיי כלל ופרט וכלל, און סיי פרט וכלל ופרט, טוה איך מרבה זיין אלעס וואס איז גלייך צום פרט. מאי איכא ביני ביני, וואס איז דער חילוק צי ס'איז אזוי צי כלל ופרט וכלל, צי פרט וכלל ופרט, זאגט די גמרא איכא ס'איז יא דא א חילוק, דאילו תרתין כללי ופרטא, ווען איך האב צוויי כללי דאס הייסט כלל ופרט און נאכאמאל א כלל אי איכא פרטא דדמי ליה אז ס'איז דא א פרט וואס איז גלייך צו דעם אפילו בחד צד ס'איז נאר אביסל גלייך מרבינן סתם ס'איז גענוג אז ס'איז גלייך צו דעם פרט מיט איין זאך. ווי איז אבער ווען איך האב תרי פרטי וכללא, איז דאך דאס גערעדט געווארן וואס איז דאס פרט וכלל ופרט, אי איכא פרטא דדמי משני צדדים, די זאך וואס איז גלייך צום פרט מיט צוויי זאכן מרבינן, דאס קען איך מרבה זיין. אבער בחד צד, אויב ס'איז גלייך נאר מיט איין זייט, לא מרבינן קאן איך ניט מרבה זיין. וואס איז דער חילוק? לויט ווי מיר האבן מיר די תוספות איז מסביר אז די גמרא האלט אז דער עיקר איז די לעצטע, און ממילא אויב איך האב כלל ופרט און כלל און דער לעצטער וואס איז א כלל איז דאך עס גלייך צו פרט און כלל, בין איך מרבה אפילו די זאך וואס איז נאר גלייך אביסל צום פרט, אבער דעמאלט ווען איך האב פרט און כלל און פרט, און איך זאג דאך דער עיקר איז דאך דער לעצטער, איז דאך דאס ענליך צו כלל ופרט קאי גענוג, כ'וועל מרבה זיין צום פרט אזעלכעס וואס איז גלייך נישט מיט איין זאך מיט, מיט צוויי זאכן. די גמרא פרעגט יעצט א פערדע קשיא, מכדי, לאמער זעהן, פרט וכלל, אז איך האב פרט וכלל, נעשה כלל מוסיף על הפרט, מיר זאגן דער כלל גייט מען מפרש זיין, נישט בלויז דער פרט, נאר אלעס האט דעם דין. ממילא, ואיתרבי כל מילי, אויב איך האב פרט און כלל, בין איך אלעס מרבה, איי, איך האב דאך דאך א פרט, טו איך ממעט זיין א זאך וואס איז זייער ווייט. ביי פרט און כלל בין איך מרבה אפילו אזעלכע זאכן וואס זענען נישט גלייך צום פרט, אלעס בין איך מרבה. ומיעט וריבה נמי, מיעוט און ריבוי אויכעט, ריבה הכל, בין איך אויך אלעס מרבה. ואיתרבי כל מילי, אויב אזוי פרעג איך דיר מאי איכא וואס איז דער חילוק בין מיעוט וריבוי לפרט וכלל, אז ביידע און מיר ווייסן דאך אז מען קריגט זיך אין דעם אויכעט, די רבנן טוען לערנען פרט וכלל, און רבי אלעזר טוט עס אנרופן מיעוט וריבוי, וואס איז די חילוק פון דעם ביז דעם? איכא, ס'איז דא א חילוק, דאילו פרט וכלל מרבינן אפילו עלין ולולבין, אלעס וואלט איך מרבה געווען. דער נזיר איז מחוייב מלקות אפילו ווען ער עסט די בלעטער, לולבין רופט זיך אן דיע בלעטער פון וועלכע עס וואקסט שפעטער ארויס די פירות, און מיעט וריבה לולבין אין, בין איך נאר מרבה לולבין, עלין לא, איז דא גאר א פארקערטע זאך אז ביי פרט און כלל בין איך מער מרבה ווי מיעט וריבה. און דאס האט אויך צו טון מיט די פריערדיגע סברה וואס רש"י דערמאנט דארטן, פארוואס? ווייל שטענדיג זאגן מיר דאך אז די שפעטערדיגע טוט מען מפרש זיין די פריערדיגע ביי פרט און כלל, איז אז איך האב יעצט א פרט פאר דעם כלל, איז עס מיר מבטל דעם פרט אינגאנצן, גלייך ווי איך האב אינגאנצן נישט קיין פרט. ווי איז אבער מיעוט בריבוי? מיעוט וריבוי איז דאך די טייטש דער שפעטערדיגער ריבוי, גייט מען נישט אפטייטשן דעם ריבוי? האט עס דעם זעלבן דין? עפעס איז עס מיר מערבב, פארוואס מער איז עס מיר מרבה ווי ריבוי און מיעוט? ריבוי און מיעוט איז מיר מרבה אלעס וואס איז גלייך צום מיעוט, אזוי זאגט מען דאך אז ריבוי און מיעוט לערן איך אפ אזויפיל ווי מיר כלל ופרט וכלל, אבער מיעוט וריבוי איז ווייל דער ריבוי איז מיר נישט מפורש איז גענוג איך טוה מרבה זיין עפעס א זאך. תוספות. דער צווייטער תוספות, ומנלן דהכי הוא.

וגידולי קרקע שהן גדלים ווי די בהמות לעבן מן הארץ מעשב הארץ, און די זעלבע זאך איז יין און שיכר, פירות איז דאך אויך אזוי, מען פארזייעט פון דער פירה וואקסט ארויס א צווייטע פירה, און פירות איז דאך גידולי קרקע עס וואקסט פון דער ערד. אף כל לאתויי גיי איך מרבה זיין עופות, ולמעוטי און ממעט זיין דגים מים ומלח. דאס איז אויב איך טוה דרשנ'ען כלל ופרט וכלל, איז עופות איז אויכעט פרי מפרי און גידולי קרקע, ולרבי אלעזר דדריש ליה בריבוי מיעוט וריבוי, ממילא טוה איך דאך אלעס מרבה זיין, נו איי איך האב א מיעוט טוט מען נאר ממעט זיין די ווייטסטע זאך, מרבינן בין איך מרבה אפילו דגים, כאטש דגים איז דאך נישט נישט קיין גידולי קרקע, דער עיקר גידול איז נישט פון קרקע, דאך בין איך עס מרבה, ס'מוז נישט זיין גלייך צום פרט. ולא ממעט, כ'בין ניט ממעט, אלא מים ומלח, מים ומלח איז דאך ביידע זאכן ס'איז נישט פרי מפרי און נישט גידולי קרקע, דאס אליין איז א ממעט.

איז ענטפערט דא הייבט זיך אן א נייער דיבור המתחיל אהני לאוסופי כל דדמי לפרטא, דו פרעגסט מיר כלל ופרט וכלל וואס דארף איך דעם לעצטן כלל מוסיף זיין אלעס איז גלייך צום פרט ואי לא הוסיף כלל הוה וואלט עס געווען כלל ופרט ואין בכלל אלא מה שבפרט. האט ער יעצט געפרעגט פרט וכלל ופרט וואס דארף איך האבן דעם לעצטן פרט, אמר ליה אי לאו פרטא בתרא, איך זאל נישט האבן דעם לעצטן פרט, וואלט איך דאך נאר געהאט פרט וכלל, הוה אמינא וואלט איך געזאגט פרט וכלל ונעשה כלל מוסיף על הפרט, והוה מרבינן גבי נזיר וואלט איך מרבה געווען אפילו עלים ולולבים. יעצט נאך א שאלה, מכדי תרי כללי ופרטא צוויי כללים און א פרט, דאס הייסט כלל און פרט און כלל, און תרי פרטי וכללא, דאס הייסט פרט און כלל און פרט, איז דאך ביי ביידע די זאך כעין הפרט דיינינן כדאמרן מאי איכא ביני וביני, וואס איז די חילוק צו ס'איז כלל און פרט און כלל, צו פרט און כלל אויף פרט? כלומר יש חילוק בין אלה שתי מידות? איכא, ס'איז א חילוק. תרין כללי ופרטא אמרינן זאגן מיר, כל דדמי ליה דאס וואס איז גלייך צום פרט, אפילו באחד צד, ס'איז נאר מיט איין זאך גלייך צום פרט, מרבינן בין איך מרבה. ווי איז אבער אי תרין פרטי וכללא צוויי פרטים און א כלל, ביי פרט וכלל ופרט, דדמי ליה משני צדדים, דאס איז גלייך מיט צוויי וועגן צום פרט, מרבינן בין איך מרבה, מצד אחד, לא מרבינן. והדין נותן דער שכל גיט מיט, בב' כללות מרבינן יותר מכלל אחד, אז איך האב כלל ופרט וכלל האב איך דאך צוויי כללים, זאגט ער פארשטייט זיך דארף איך מער מרבה זיין ווי פרט וכלל ופרט, ורי"ף מפרש דהך סוגיא די גמרא גייט אליבא דמאן דאמר דער וואס ער לערנט כללא בתרא דווקא אז דער עיקר קוק איך אויף דעם ענדע והוה ליה איז דאס מכעין הפרט וכלל, איז דאס גלייך ווי א פרט און כלל, אויב איך האב כלל און פרט און כלל און דער עיקר איז דער לעצטער, איז עס גלייך אזוי ווי פרט און כלל, ווי פרט און כלל, להכי מרבינן דומה לפרט אפילו בחד צד, והכי נמי די זעלבע סברא איז תרי פרטי וכללא, פרט וכלל ופרט, פרטא בתרא דווקא, דאס איז דער עיקר, והוה ליה ס'איז ענליך, ס'איז נישט צו אזוי נאר ס'איז ענליך כעין כלל ופרט, ואהני כללא לרבות מכעין הדומה לו מב' צדדים. דאס איז גערעדט געווארן אויב איך זאג דער עיקר איז דער לעצטער, אבל למאן דאמר כללא קמא דווקא. דער וועלכער לערנט אז ביי כלל און פרט און כלל איז דער ערשטער כלל דווקא, וכו', דארטן וואו איך האב פרט און כלל און פרט וועט ער זאגן פרטא קמא דווקא, איז הוא הדין להיפך וועט דעמאלטס אויסקומען בהיפך אז ביי כלל און פרט און כלל איז עס ענליך צו כלל און פרט ווייל דער עיקר איז דאך דער ערשטער כלל, וועט עס זיין דעמאלטס גלייך מיט צוויי וועגן, אבער ביי פרט און כלל און פרט איז דאך דער עיקר איז דאך די ערשטע איז עס גלייך צו פרט און כלל איז עס גענוג אז ס'גלייך מיט איין זאך ואם תאמר פרעגט תוספות ההוא קרא דכי יתן דרשי לה רבנן דער פסוק כי יתן דרש'ען רבנן בכלל און פרט און כלל ובעו דארפן זיי האבן דבר הדומה לו א זאך וואס איז גלייך מב' צדדים איך דארף האבן ס'זאל זיין גלייך צו וועלכן צו חמור און שור און שה מיט צוויי צדדים, אזוי זאגט דארט די גמרא, די וועלכע צוויי זאכן, ס'זאל זיין גלייך דהוי דבר המטלטל, און אויך ס'זאל זיין וגופו ממון, דהא ממעטינן קרקעות, קרקעות איז דאך גלייך מיט איין זאך, אף על פי שגופן ממון, וכן שטרות, שטרות איז דאך אויך גלייך מיט איין זאך, ס'מטלטל, ואף על פי שמטלטלין הואיל ואין גופן ממון, אלמא זעען מיר דאך. אפילו בתרי כללי ופרטא, דארטן האב איך דאך לויט די רבנן כלל און פרט און כלל, דאך בעינן דארף איך האבן שני צדדים, און אויך ורב לוזר דריש להאי קרא, אויף אונזער גמרא, ביי אונזער גמרא האט מען געזאגט ביי כלל און פרט און כלל איז גענוג איך טוה נאר דרשנען. אַ זאַך אַז ס'איז גלײַך מיט איין זאַך, און דאָרט דאַרף זײַן שטייט מיט צוויי זאַכן. און נאָך אַ זאַך, ורב לאָזער דריש להאי קרא, רב לאָזער דרשנט דאָך דעם פּסוק, בפרט וכלל ופרט, דהא ממעט נמי, קרקעות, שטרות, װי רב לאָזער װאָלט גוט געװען. מיר זאָגן דאָך דאָ, אַ פּרט וכלל ופּרט, דאַרף זײַן גלײַך מיט צװײ זאַכן. אָבער דער עיקר קשיא איז, אלמא זעען מיר דאָך דמידות הללו שוות. צי איך לערן כלל ופרט וכלל, צי איך לערן עס אפ פון פרט און כלל ופרט, בין איך מרבה די זעלבע זאכן. ויש לומר ענטפערט תוספות, דלפי מה שפרשתי וואס כ'האב פריער ערקלערט ניחא. דרבנן סברי, די רבנן דארטן ביי כי יתן איש אל רעהו, ווי זיי רעדן פון דעם פסוק, זיי האלטן כללא קמא דווקא. דארטן די רבנן האלטן מיט דעם כללא קמא דווקא. ודומה איז עס גלייך לכלל ופרט ואהני כללא בתרא טוט מיר העלפן דער לעצטער כלל לאתויי מרבה זיין הדומה לו משני צדדים ווייל איך זאג דאך דער עיקר איז דער ערשטער כלל הגם איך בין מרבה כעין הפרט אבער איך וויל דארף עס זיין גלייך מיט צוויי פרטים. ורב לוזר סבר, פרט בתרא דווקא, רב לוזר האלט דער לעצטער פרט איז דווקא, והוי, און אזוי דארטן האב איך וועלכעס, פרט כלל ופרט, איז עס כמו כלל ופרט, ואהני פרטא קמא העלפט דער ערשטער פרט, לרבויי מרבה זיין, כל הדומה לו מב' צדדים, זיי גלייכן זיך אויס, נישט ענליך. ועוד יש לומר נאך קען איך ענטפערן. דהני תרין צדדין דאס נייע וועט קרקעות און שטרות און מטלטלין וגופן ממון שקולין הן דיע ביידע זאכן דער מטלטלין וגופן ממון ביידע ווי מען זאגט איז די זעלבע סברה זענען די אויף דער זעלבער וואג שקולין הן וחשובין כחד צד איך ווייס נישט צו דאס צו דאס ווייל ביידע זענען שקול. הילכך בין רבנן דדרשי תרי כללי ופרטא, סיי די רבנן דרשנען כלל ופרט וכלל, בין רב אלעזר דדריש תרי פרטי וכללא, ובהנך ב' צדדים מוז זיין גלייך מיט ביידע, דכיון שהצדדים שווים כאחד, ווייל די צדדים זענען גערעכנט ווי איינס, ווייל ביידע זענען דאך שקולים, הן מנין מאפקות, וכן די זעלבע זאך בשמעתין די הלכה דסלעם וחרגול. מען רעדט דארט אין די חגבים די סוף דבעינן איך דארף דארט האבן ד' צדדים זאל עס זיין גלייך דעמאלט מעג מען עסן דעם חגב, פארוואס ד'? מען טרעפט דאך דא נישט ס'זאל זיין ד' זאל עס זיין גלייך אדער איינס אדער צוויי. דחשובין ושקולין הן זה כזה, אלע פיהר זאכן זענען שקולים, איז כולן כחד צד, און דעריבער בעי כולן דארף מען האבן אלע ודוקא ראשו ארוך, איינס פון די זאכן ווערט דאך דערמאנט ראשו ארוך, הוה צד גרוע, דאס ליגט נישט אין כלל פון דיע, אבל אינך כולן חשיבן כאחד, ודוק. די גמרא האט געפרעגט מאי איכא בין מיעוט וריבוי לפרט וכלל, וואס איז די חילוק פון מיעוט און ריבוי ביז א פרט וכלל, האט די גמרא געזאגט, איכא ס'איז דא א חילוק, דאילו פרט וכלל מרבינן אפילו עלין ולולבין, פון כלל ופרט בין איך מרבה אז א נזר איז אויך חייב אויף עלין און אויף לולבין, ומיעוט וריבוי, לולבין אין עלין לא, און מיעוט וריבוי איז נאר מרבה לולבין, נישט קיין עלין. ביז יעצט זעמער געוואוינט צו זאגן אז א כלל איז מער מרבה ווי א ריבוי, און דא האבן מיר די גמרא פארקערט,

און מרבה אפילו עלין, און איך זאג נישט בלויז לולבין בין איך מרבה, נאר עלין אויך, און דא אז זאגט די גמרא ווען איך טוה דרש'ענען מיעוט וריבוי בין איך נאר מרבה נאר לולבין נישט עלין, ויש לומר, ענטפערט תוספות, דלעיל מיירי בעלים רכים, פריער רעדט מען ביי ווייכע בלעטער, דינא דלולבין, דאס בין איך טאקע מרבה, דאס האט דעם זעלבן דין ווי לולבין די ווייכע בלעטער, והכא מיירי דא רעדט זיך דקשים קצת אז ס'איז אביסל הארט די בלעטער, ודומה קצת לשבישתא ס'איז אביסל גלייך צו די הארטע צווייגן. אך תימה, תוספות זאגט ס'איז א קשיא, דמדת מיעוט וריבוי כמו במידת פרט וכלל, איך דארף זאגן א מיעוט וריבוי זאל כאטש זיין ווי פרט וכלל, ומה פארוואס ביי מידת ריבוי ומיעוט וריבוי מרבינן טפי בין איך מער מרבה ממידת כלל ופרט וכלל, כדמשמע ריש פרק בכל מערבין אויב אזוי. איז זע איך דאך אז א ריבוי טוט מער אויף ווי א כלל, איז פארוואס זאגט מען דא אין גמרא אנדערש אז פון א.

אויב כ'האב פריער א כלל און נאכדעם א פרט, הווה פרט פירושו של כלל, דער פרט טוט נאר מפרש זיין דעם כלל, וסותר ומבטל הכלל לגמרי, ס'איז אינגאנצן סותר דעם כלל, כאילו לא היה, ווי ס'וואלט נישט געווען אינגאנצן קיין כלל. אבל ריבוי ומיעוט, דאין מיעוט פירוש ריבוי, דער מיעוט גייט נישט מפרש זיין דעם ריבוי, לבטל ריבוי לגמרי, ס'זאל מבטל זיין אינגאנצן דעם ריבוי כאילו לא היה, נאר דער מיעוט איז א באזונדערע זאך, אלא ריבוי קצת ומיעוט קצת, דער מיעוט קומט זאגן אז אביסל בין איך מרבה דאס וואס איז גלייך צום מיעוט און אביסל בין איך ממעט. הילכּך. דאָס האָבן מיר גערעדט דעמאָלט, ווען פֿריִער איז אַ כּלל און נאָכדעם איז אַ פּרט, פֿריִער איז אַ ריבוי נאָכדעם איז אַ מיעוט, איז דער פּרט נאָכן כּלל גייט מען מפֿרש זײַן, און דער מיעוט נאָכן ריבוי גייט מען נישט מפֿרש זײַן. הילכּך, דאָ בײַ אונדז, כּשהפּרט קודם לכּלל, זאָגן מיר אויך, אַז דער לעצטער כּלל גייט מפֿרש זײַן דעם פּרט, נעשה כּלל מוסיף על הפּרט, ומבטל הפרט לגמרי כאילו לא היה, ס'איז אינגאנצן מבטל דעם פרט ווי ס'וואלט גארנישט נישט געוועזן, שהרי אין לומר איך קען דאך נישט זאגן שהוא פירושו של כלל אז דער פרט גייט מפורש זיין דעם כלל אחר שקדמו, ווייל דער פרט איז דאך פאר דעם כלל, זאגן מיר אז דער כלל איז מבטל דעם פרט, וגם במיעוט לא דנינן ליה, דא האט צום מיעוט זיך עס נישט צו גלייכן, הילכך מרבינן מן הכלל שבא אחר, זאגן מיר אז דער כלל וואס איז נאך א פרט טוט מען מרבה זיין אסאך זאכן, אבל למאן דדורש במיעוט וריבוי, יש לי לדרוש דארף איך דרש'ענען המיעוט במיעוט, לומר צו זאגן גם שהוא לפני הריבוי, אפילו דעמאלט ווען דער מיעוט איז פאר דעם ריבוי, האט עס דעם זעלבן דין כמו אם היה אחר הריבוי ווי ס'וואלט געווען נאך דעם ריבוי. והשתא נמי, כשהמיעוט קודם, ווען דער מיעוט איז פאר דעם ריבוי, הוא ממעט קצת, דאין לו כח לריבוי שלאחריו לרבות כולי האי, דאס הייסט א כלל נאכן פרט איז מבטל דעם פריערדיגן פרט, אבער א ריבוי נאכן מיעוט איז נישט מבטל דעם פריערדיגן מיעוט. ואם תאמר, פרעגט תוספות נאך א קשיא. כלל ופרט ווייסן מיר, אין בכלל אלא מה שבפרט, איך טו גארנישט ניט מרבה זיין, נאר דעם פרט, ואם כן כללא מאי אהני, וואס דארף איך דעם כלל, אן דעם כלל איך וועל נאר האבן דעם פרט, וועל איך נאר וויסן דעם פרט. ותירץ האט ער פארענטפערט, אז פאר דלא נילף מגזירה שוה, או במה מצינו טפי מן הפרט, ווען איך זאל נישט האבן דעם פריערדיגן כלל נאר א פרט, וואלט איך אפגעלערנט נאך זאכן במה מצינו אדער בגזירה שוה, אבער אויב איך האב א פריערדיגן כלל, איז גלייך ווי ער זאגט, זאלסט וויסן זיין, פון אלע זאכן איז דער דין נאר ביי דעם פרט. ובהכי נמי מיט דעם וועט מען אויך פארשטיין, פרט וכלל דרבי כל מילי, פריער א פרט און נאכדעם א כלל איז מען אלעס מרבה, אם כן מאי אהני פרטא, וואס טוט מיר אויף דער פרט וואס פריער, סיי ווי בין איך דאך אלעס מרבה, אלא דלא נילף מגזירה שוה, או מקל וחומר למעט, ווען איך זאל נישט האבן דעם פריערדיגן פרט, נאר דעם כלל, וואלט איך אמאל געזאגט, פון א גזירה שוה בין איך עפעס ממעט פון כלל, אדער פון א קל וחומר, אבער יעצט אויך, אז איך האב פריער א פרט, נאכדעם א כלל, בין איך גארנישט נישט ממעט,

ותו לא, און מער נישט, ווי איז אבער ריבה ומיעט וריבה, ריבה כל מילי בין איך אלעס מרבה, ואהני מיעוטא למעוטי דבר אחד, דער מיעוט איז מען נאר ממעט איין זאך, מרבה בין איך אפילו עס איז נישט גלייך צו מיעוט, נאר איין זאך בין איך ממעט. ומיהו קשה, ס'איז אבער שווער. דריבה ומיעט וריבה, ריבה קמא מאי אהני, וואס טוט מיר אויף דער ערשטער ריבה? הא במיעט וריבה לחוד, דמרבינן כל מילי, אז איך האב א מיעוט און א ריבוי, בין איך אלעס מרבה וממעטינן דבר אחד, כ'בין נאר איין זאך ממעט, כדאמר בריש פרקין, אזוי ווי ס'שטייט אין אנפאנג גמרא דדריש מיעט וריבה ורבי כל מילי און ממעט שבישתא, אויב אזוי וואס דארף איך האבן ריבה ומיעט וריבה, זאל נאר זיין מיעט וריבה. ואומר רבינו תם, זאגט דער רבינו תם דאין הכי נמי, ס'איז טאקע נישט קיין חילוק פון ריבה ומיעט וריבה ביז מיעט וריבה. וריבה קמא אורחא דקראי, דאס איז דער סדר פון פסוק צו זאגן

חי' הא מ ד האט מען דאס געהאט אין תוספות, דמיעוט וריבוי ומיעוט, אינו מיעוט אינו מידה בתורה, דאס איז נישט דא קיין אזא מידה, אפילו למאן דדריש ריבויי ומיעוטי, אפילו דער וואס דרש'נט די תורה אין ריבויי ומיעוטי, ער דרש'נט נישט כלל ופרט וכלל, דאך מיעוט ריבוי מיעוט וועט ער אויך דרש'נען נאר אלס פרט וכלל ופרט. והיא גופא תימא, דאס איז דאך א ווינדער. מאי שנא דפרט וכלל ופרט, דדרשינן ליה פמוסה. למאן דדריש כללי ופרטי, וואס איז אנדערש פרט וכלל ופרט האלט ער יא א מידה און מיעוט וריבוי ומיעוט איז נישט קיין מידה ועוד דלא דמי ס'איז נישט גלייך דבשלמא פרט וכלל ופרט איכא למידרש קאן איך דרש'נען כעין הפרט ס'וועט זיין כמו כלל ופרט וכלל, אלא דמעט יש חילוק, כדאמר בגמרא, ס'דא א שטיקל חילוק צו צוויי כללים אין איין פרט, צו צוויי פרטים אין איין כלל, ווי די גמרא האט דא פריער געזאגט, אז אויב ס'איז צוויי כללים אין איין פרט, אפילו ס'איז נאר גלייך מיט איין זאך צום פרט טוה איך מרבה זיין, און אויב ס'איז צוויי פרטים מיט איין כלל דארף עס זיין גלייך מיט צוויי זאכן. והשתא אין להקשות קען איך נישט פרעגן פרטא בתרא למה לי וואס דארף מען דעם לעצטן פרט, דאי לאו פרטא בתרא איך זאל נישט האבן דעם לעצטן פרט, הוה פרט וכלל, ואיתרבו וואלט איך דאך מרבה געווען כל מילי. דאס איז גוט אויב כ'טוה דרש'ענען פרט וכלל ופרט,

האב איך דאך דעמאלט א קשיא, דמיעוט וריבוי ומיעוט, אויב די תורה שרייבט נאר א מיעוט און א ריבוי און א מיעוט, מיעוט בתרא למאי אהני, וואס העלפט מיר די מיעוט בתרא, הוה מיעוט וריבוי לחוד, אפילו איך זאל נאר האבן א מיעוט און ריבוי, איז דאך בריבוי ומיעוט וריבוי דרשינן ליה, כדפריש רבינו תם.

הילכך, צריכים לומר, דעריבער דארף מען זאגן אינה מידה בתורה, עס איז נישט דא אזא מידה צו דרש'ענען מיעוט און ריבוי און מיעוט, אפילו למאן דדריש ליה בריבויי ומיעוטי, דרשינן ליה טוה איך עס דרש'ענען בפרט וכלל ופרט, עד כאן לשון מהר"ף נשמתו עדן.